ולזכות משה הכהן בן רוזא חנה שיחי' ליום ההולדת שלו ט' ניסן. ב' חלקים משיחת אור לי"ג ניסן תשמ"ג. וואס אט דא קומט אריין אט דאס וואס מען זאגט אחר נוסף אויפן ביאור פון אחר אז ער איז ההיפך פון צד הקדושה, אחר האט א צווייטן אפטייטש, ער געפינט זיך אין אן אנדער מקום. ס'דא א מקום וואס דארט איז דא אידישקייט, במילא איז דארטן דא מעגליכקייט פון ובחרת בחיים, ער אבער מצד סיבות שונות ומשונות האט ער בוחר געווען אין דעם הפכי, דערנאך איז דא אן ארט ארץ ציה ועיף אין מים, דארט איז בכלל ניטא ניט תורה ניט מצוות ניט אידישקייט, קיינע עניינים ניט. במילא און ער געפינט זיך אין דעם רשות אחר, ניט אין א רשות הרבים, ווייל דארט איז דער יחיד אויכעט דא, רשות הרבים איז ניט שולל דעם יחיד, ס'דא דער וואס האט דעם רשות היחיד און ער האט אויכעט א חלק, ווי ס'איז שייך איז א חלק אין א רשות הרבים, האט ער א חלק אויך אין רשות הרבים, דערנאך איז דא א רשות אחר לגמרי, עד כדי כך אז ס'איז גאר דא א קינד. וואס ער ווייסט גארנישט אז ס'איז דא א סדר. דער שאינו יודע לשאול ווייסט על כל פנים אז ס'איז דא א סדר. ס'איז דא די און די נאכט, און דערנאך איז דא א טיש, און ביי דעם טיש איז דא פאר אים אן ארט. נאר וואס דען, ער זעצט זיך דארט אוועק איז אינו יודע לשאול. נישט נאר סתם תם, אינו יודע לשאול. ס'איז דא א קינד רחמנא ליצלן, ער ווייסט נישט אז ס'איז דא א אידישע הויז.

ער גיט אפ דעם גרעסטן כבוד, און קאן גאר זיין אז ער אליין האט געגעבן געלט אויף דרוקן דעם ספר, וואס אבער ס'שטייט אין ספר, וועגן וואס רעדט ער? ס'האט קיין שייכות נישט צו זיין הויז דאס איז פארשלאסן אין דעם אלקער, אין די שאפע. ווי קומט אויס א קינד, א אידיש קינד, א אידישע פאטער, א אידישע מוטער, ער געפינט זיך אבער ניט אין רשות פון א יידישער הויז, ווארום אין די הויז זעט זיך ניט קיין יידישקייט. במילא ווייס ער ניט וועגן א סדר, ווייס ניט וועגן א ענין פון פסח און יום טוב, על אחת כמה וכמה אז ער ווייס ניט פון א טיש ביי וועלכן ס'דא פאר אים אנגעגרייט אן ארט, דאס א בן חמישי, א בן וואס ער איז אינגאנצן אן אחר, ניט ער געפינט זיך.

אז מען האלט ביי עיקבתא דעיקבתא דמשיחא, נישט שייכות צו גדלות אין חכמה והבנה והשגה און הרגש, ס'רעדט זיך בפשטות פון עקביים פון דרגות הכי תחתונות, במילא אין וואס קומט עס אראפ אין עבודה בפועל? דער נסיון איז אז מען זאל נישט זיין און לאזן א קינד זאל זיין אן עם הארץ. עם הארץ הייסט ער ווייסט ניט אפילו עיקבתא דעיקבתא פון תורה. ס'איז דא אבער אזא מין וואס ער ווייסט לכל הפחות מקרא. נאך איז דא א גרעסערע למדן ווייסט ער אויכעט משנה. נאך א גרעסערע למדן ווייסט ער גמרא. נאך א גרעסערע למדן ווערט בן ארבעים לבינה. דערנאך איז דא אזא מין וואס ער האלט נאך פאר אויף התינוק מתחיל לדבר אביו מלמדו תורה, תורה צוה לנו משה, דעם פסוק האט מען אויך נישט געזאגט אלס א פסוק נישט געזאגט נישט נאר נישט געלערנט מיט פירוש הכתובים פירוש התיבות וואס אט דאס רחמנא ליצלן דער מעמד ומצב אין דעם דור. כאמור לעיל, אינו יודע לשאול, און נאך העכער, נאך טיפער, נאך נידעריגער, ער ווייסט נישט אז ס'איז דא א סדר, און אז ס'איז דא א טיש, און אז ביים טיש ווארט מען אויף אים ער זאל קומען און זיך זעצן צום טיש. ווארום כדי דער סדר זאל זיין בשלימותו, דארף מען האבן תורה בשלימותה, און כנגד ארבעה בנים דברה תורה.

ער ווייס אבער וועגן א סדר מיט א טיש, מיט אן ארט פאר אים ביים טיש, נישט נאר אים פעלט, אז ער ווייס נישט וואס צו פרעגן, אים פעלט די ידיעה וועגן דעם גאנצן ענין פון אידישקייט, וואס דאס איז דער ענין פון עם הארצות, וואס דערפאר אלס א הכנה צום סדר און צו פסח, אז מען זאל פראווען דעם סדר על פי שולחן ערוך, דארף מען באווארענען לכל הפחות אז זאל נישט בלייבן קיין איין און איינציגער אידישער קינד וואס זיצט נישט רחמנא ליצלן ביים סדר טיש, וואס אויף דאס דארף מען נישט האבן קיין פירושים, המעשה הוא העיקר, וואס מיינט מען בנוגע לפועל, אפילו אין אזא מין שטאט פון ניו יארק, וואס איז דא קיין עין הרע נישט אזויפיל ישיבות און אזויפיל ישיבות קטנות און אזויפיל תלמוד תורה'ס וכל הענינים, איז דא צענדליגער טויזנטער אידישע קינדער וואס זיי ווייסן נישט אז ביום שלישי בליל פון יום שלישי איז דעמאלט דארף מען זיצן ביי א סדר טיש וואס ער ווערט אנגערופן סדר, דערפאר איז דאס א סדר פארבונדן מיט יציאת מצרים, ער ווייס נישט פון די גאנצע זאך. באווארענען מאכן פון א תם פון א אינו יודע לישאל ער זאל ווערן א חכם מוז מען האבן א הצלחה מופלגה מען זאל דאס קענען אויפטון פאר דריי טעג אדער פאר צוויי טעג באווארענען אז א אידיש קינד ער זאל זיצן צום סדר ביים טיש קען מען זיך איספראווען פאר די עטליכע שעות די פאר טעג וואס איז געבליבן ביזן סדר. וואס דאס מיינט אויס דעם ענין בפשטות, נאר מ'קען דאס נישט באווארענען דורך א צווייטן, דאס איז א מצוה שבגופו, ער דארף זיך אין דערויף משתדל זיין, וויבאלד אז ער האט זיך דערוואוסט וועגן א קינד, וואס פאראיארן רחמנא ליצלן האט ער גארניט געוואוסט וואס א סדר איז, נישט נאר אינו יודע לישאל, אינו יודע די גאנצע זאך פון אידישקייט. וואס דאס איז כאמור פארבונדן ווי דערמאנט כמה פעמים מיט מבצע חינוך בפשטות, ביז אין עניינים פון חינוך גאר נאך פאר אלף בית, ווארום ער ווייסט גארניט וועגן תורה צוה לנו משה על אחת כמה וכמה אז ער ווייסט ניט די העכערע זאכן דערפון, וואס דאס איז פארבונדן מיט חינוך עצמי ווארום דער קינד איז ניט שולדיג. איי ער קען טענה'ן ער איז אויך נישט שולדיג, ס'איז נישט זיין קינד, פרעגט מען ביי אים פארוואס איז דאס נישט דיין קינד, ווען דו וואלסט געלערנט מיט אים תורה, איז המלמד בן חבירו תורה איז הרי זה כאילו ילדו, און נאך מער המלמד בן עם הארץ תורה איז הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל, וואס הייסט ס'איז נישט דיין קינד, ס'הענגט אפ פון דיר, לערן מיט אים תורה איז דאס דיין קינד. ואדרבה, אויב דאס איז אן עם הארצ'ס א קינד, קענסט נאך מער אויפטון אין זיין מלמדו תורה, ביז וואנעט אז דו קענסט מבטל זיין גזירת הקדוש ברוך הוא, קענסט מבטל זיין גזירת הגלות, גלות פון מצרים, אדער גלות פון אן אנדער מלוכה וואס נקראת על שם מצרים, דערפאר וואס על שם שמצירין לישראל. און ערשט דערנאך קומט דאס אראפ, וויבאלד אז ער פארבינדט דאס מיט אהבת ישראל, מיט אחדות ישראל, פילט ער אין פועל אז דאס איז זיינער א קינד, אף על פי וואס בטבע איז דאס געבארן געווארן פון דעם פאטער און פון דעם מוטער, זאגט תורת אמת אז ער וועט מיט אים לערנען תורה, איז ער דער ילדו.